און זייער טונקעלער נאַקעטקייט אַנטקעגן די דעם זון קיילעך מיט צעפּלאַצטע ערדגרודעס. די מושבניקעס האָבן געהויבן די קעפּ צום הימל, געגאַנגען צום ראַדיאָ הערן דעם וועטער-באַריכט. סיי דער הימל און סיי די באַריכטן האָבן אַנטוישט. ערשט אין מיטן פעברואַר האָט דאָס וועטער אויפגעהערט צו מאַכן דעם אָנשטעל פון אַ פרי-געוואָרענעם זומער

זיצנדיק בײַ דער טעלעוויזיע, האָבן אים ווידער די פּאָר ווערטער אויפֿגעבראַכט, און זאָל די מאַמע קומען, ווײַל איך קען זיך פֿון מײַן אַרבעט ניט באַפֿרײַען, נו יאָ, דאָ אין דאָרף ניט געוואָלט פֿאַרבלײַבן, איבערגעלאָזט דעם משק פֿון אַלטוואַרג, דעם מאַן אין שטאָט אַרויסגעשלעפּט, דאָרט טוט זי אַלץ, אַז די קינדער ווערן קראַנק, דאַרף מען די מאַמע, און דאָ

געווארן אונטערן געהילץ פון ציגלברוך פון יענעם הויז און זיך נישט געקאנט א ריר טאן פונעם ארט. זיינע בליקן האבן זיך געצויגן צו דער קיך טיר און געזוכט רויזען, כאטש ער האט געוואוסט אז זי איז איצט דא ווייט און וועט אזוי גיך נישט צוריקקומען. אויפן טעלעוויזיע עקראן האבן זיך ווידער גענומען בייטן די בילדער, א וועג ווערט געפלאסטערט, מען ציט וואסער רערן, מען פארטיגט אויס אין א ניי א הייזער אין א נייעם אידישן ישוב. מנחם האט אויף זיי געקוקט, געזעהן און נישט געזעהן. ביי אים אין מח האבן אויפגעטויכט אנדערע בילדער וואס האבן אפשר יא און אפשר ניט געהאט א שייכות צו דעם וואס די טעלעוויזיע האט געוויזן. אים זענען פארבייגעלאפן די מראות פון דעם ברענענדיגן געטא.

ער האט זיך דערפילט אסאך עלטער ווי ער איז געווען. מנחם האט זיך אריינגעשלעפט אין שלאפצימער, אנגעשטעלט דעם זייגער אויף פיר פארטאג, כאטש ער האט געוואוסט אז ער וועט זיך אויפכאפן נאך איידער דער זייגער וועט זיך צעקלינגען, אבער אזוי איז שוין די געוואוינהייט פון יארן.

האט אויף דעם מער קיין אכט נישט געלייגט, ווען ער האט זיך געלאזט צו די וועראנדע אריינצונעמען די ארבעטס קליידער מיט די גומענע שטיוול כדי דאס נישט צו טוהן אין דער פארטאגיקער קעלט, האבן ווידער זיך געלאזט הערן פון דרויסן די קולות, דאס מאל נענטער און דייטליכער, עטליכע מענער האבן איבערגעשריגן דעם רעש פון רעגן, לעזאזל, באוויזן זיך ארויסצודרייען, כ'האב אים געזעהן דא אריינלויפן, ער האט ביי זיך געווער, ביסט זיכער? נאָך ווי אַ קאַלאַטשניקאָוו. וואָס טוט מען? מיר גייען פֿון הויז צו הויז. ס'וועט ווערן אַ פּאַניק. אפשר ברענגען די הינט? לאָמיר נאָר פּרוּוון אים אַ פּלאַשע טאָן מיט ליכט. איך וועל געבן באַלייכטונג פֿונעם דזשיפּ און איר גייט פֿאָרויס. פֿאַרגעסט נישט, ער האָט געווער. ס'האָבן זיך געעפֿנט טירן. ערגעץ האָט זיך אַ קינד צעוויינט. עמעץ איז געלאָפֿן דורך אַ לוזשע. עימעץ האט זיך פארהאלטן, עטליכע צעשראקענע שטימען האבן געפרעגט, וואס איז געשעהן? מען זוכט אן אראבער! אן אראבער? אזוי זאגן זיי, מיט חשיש? ניין, ווייזט אויס א דיווערסאנט פון יענער זייט גרעניץ. און ווי זענען אונזערע שומרים? צוזאמען מיט דער פאליציי. דא און דארט האבן זיך צעבילט די דארפישע הינט, עטליכע פרויען האבן גערופן די מענער אומצוקערן זיך אין די הייזער,

שפּעטער, אויפֿן געלעגער, ווען איבער אים זענען געהאָנגען די צויטן פֿונעם צעריסענעם שלאָף, האָבן מנחמס ליפּן נישט אויפֿגעהערט איבערצוחזרן מיט אַ מין ביטערער פֿאַרטראַכטקייט, ווען וועט מען שוין לעבן אָן פּחד? און נישט געפֿילט, ווי די מחשבֿות האָבן אים ווידער אַוועקגעטראָגן צו יענער ווייטער פארגאנגענהייט. אט זעהט ער זיך ווי ערשט נעכטן וואלט עס געווען אן אויסגענעצטער ווען ער איז אריבער אויף דער ארישער זייט. אויך דעמאלט האט גערעגנט. אט דעם שפעט הארבסטיגן רעגן געדענקט ער נאך איצט. קיין געלט האט ער נישט געהאט, וואו צו גיין נישט געוואוסט. ער האט זיך ארומגעקוקט, די גאסן זענען געווען פוסט. די קעלט

איז זיין בליק געפאלן צו דער נידער נעבן טראטואר אין איינעם פון די הייזער האט פון א קעלער שטיבל ארויסגעבלישטשעט א קוים באמערקטע שיין פון א נאפט לעמפל. אט דער שוואכער שיין האט אים א צי געטאן צו זיך. מנחם האָט זיך אַרײַנגעגליטשט אין טױער, פֿון טױער אין הױף, און פֿון הױף צום אַראָפּגאַנג, ביז צו דער טיר האָבן געפֿירט אַ שפּאָר ביסל קרומע, צעסקריפּעטע טרעפּ, װאָס טיפֿער ער איז אַרונטער, אַלץ פֿינצטערער איז געװאָרן. מנחם האָט געשטעלט בלינדע טריט. אונטן האט זיך געפילט א ניבלדיגער ריח פון שטשורעס און זויערקרויט, עס זענען געווען עטליכע טירן, מנחם האט זיי אלע אויסגעטאפט, נישט צו וויסן ווי אזוי האט ער דאך אין אט דעם חושך אויסגעפונען די ריכטיגע טיר, ער האט ניט אנגעקלאפט, א קוועטש געטאן די קלאמקע, און די טיר האט זיך מיט א קוויטש צעעפנט. אין קאַרגן ליכט פֿונעם נאַפֿט-לעמפּל האָט זיך אַנטפּלעקט צוויי אײַזערנע בעטלעך, איינס פֿאַרלייגט מיט שמאַטעס, דאָס אַנדערע איז געשטאַנען הויל און מיט די אײַזערנע ריפּן אויסגעזען ווי אַן אָפּגעשונדענע פּגירה, וואָס מע האָט פֿאַרגעסן אַרויסצוּוואַרפֿן. אויבן אויף אַ בענקל, אַן עמער וואַסער, און דערנעבן אויפֿן דיל, אַן אָפּגעהאַקטע עמאַליענע שיסל,

זי האָט אַפֿילו נישט איבערגעריסן דאָס שלייסן, בלויז מיט אַ האַלב-בלינדן בליק זיך אײַנגעגעסן אין מנחמס צעשראָקענע און תּחנונים-בעטנדיקע אויגן. מנחם האָט קוים געקענט באַהערשן זײַן אָטעם און אַרויסגעשטאַמלט. קאָן איך בײַ דער פּאַני איבערנעכטיקן? אַנשטאָט ענטפֿערן, איז די פֿרוי אויפֿגעשטאַנען

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.